אין דער משנה האט מען געלערנט הנושא את המדרס, א מענטש טראגט מדרס א זב, איז די מדרס איז די טייטש א זאך וואס דער זב האט אויף דעם געטראטן, די זאך איז טמא, דער מענטש וואס טראגט דאס איז אויכעט טמא, איז דער זעלבער מענטש נושא את התרומה, קען טראגן תרומה, ער טראגט עס לאמיר זאגן אין אזא כלי וואס ער די כלי ווערט נישט טמא פון אויסנווייניג, ער טראגט אין א פאס פון חרס און ער רירט נישט אן ווי מען זאגט אינעווייניג, אבל לא את הקודש. פרעגט די גמרא, קודש מאי טעמא לא, פארוואס טאר ער נישט טראגן קודש? אין אמת'ן, די כלי איז דאך פארמאכט, און די חרס, א ערדענע כלי, אז מען רירט עס אן א טמא'דיגער מענטש, אויסנווייניג ווערט עס דאך נישט טמא. ענטפערט די גמרא, משום מעשה שהיה, א מעשה וואס האט פאסירט, דאמר רב יהודה אמר שמואל, רב יהודה האט געזאגט פאר שמואל'ס וועגן, מעשה באחד, ס'איז געווען א מעשה מיט א מענטש, שהיה מעביר חבית של יין קודש ממקום למקום, ער האט געטראגן א פאס פון וויין פון וואס מ'האט עס געדארפן נוצן, פאר דעם בית המקדש אויף קודש, ווי האט ער עס איבער געטראגן פון איין ארט צום אנדערן ארט, ונפסקה רצועה של סנדלו, ס'האט זיך איבער געריסן די בענדל פון שיך, ונטלה, האט ער גענומען די בענדל, והניחה על פי חבית, און ער האט עס אוועק געלייגט אויף דעם פאס, ונפלה לאויר החבית, און ס'איז אריין געפאלן אין אויר החבית, ונטמאת, איז דאך געווארן טמא די קודש, אז באותה שעה אמרו, אז די מענטשן, אז די חכמים האבן געזען אז ווען דער מענטש האט צו טאן מיט א מדרס איז ער נישט אזוי פארזיכטיג און ער קען מטמא זיין טהור'דיגע זאכן, האבן די חכמים געזאגט, הנושא את המדרס, דער וואס ער טראגט די מדרס נושא את התרומה, תרומה מעג ער יא טראגן, אבל לא את הקודש אבער קודש נישט, פרעגט די גמרא אי הכי תרומה נמי, אויב איז דער פארוואס האט מען גוזר געווען ווייל די חכמים האבן געזען מענטשן זענען נישט פארזיכטיג זאלן זיי מאכן די זעלבע גזירה אויף תרומה אויך, ענטפערט די גמרא הא מני רב חנניה בן עקביה היא דאס גייט ווי ר' חנניה בן עקביה דאמר וואס ער לערנט לא אסרו מ'האט נישט גע'אסר'ט אלא נאר בירדן אין ירדן ובספינה אין א שיף און כמעשה שהיה באלד וועלן מיר זעהן וואס ער זאגט אין אנדערע ווערטער ר' חנניה זאגט אז די חכמים האבן געמאכט א גזירה צוליב א מעשה וואס איז געווען, האבן זיי נאר גוזר געווען דעמאלט ווען ס'איז געווען גלייך צו דער מעשה. דא האט די מעשה מיט דעם מענטש וואס האט מטמא געווען, איז דאך די מעשה געווען בקודש, האט מען נאר גוזר געווען בקודש. ווי עס קומט אויס לתוספות, איז נישט בלויז רב חנני' זאגט אזוי, נאר אפילו די חכמים וואס קריגן אויף רב חנני' האלטן אויך אזוי. אז מען האט נאר מען נאר מחמיר אויף דער זאך און מיר זעהן ווייטער מאי היא מאי היא וואס פאר א מעשה איז דאס געוועזן בירדן אין טייך ירדן מיט א שיף דתניא מיר האבן געלערנט לא ישא אדם מי חטאת א מענטש זאל נישט טראגן די וואסער פון די חטאת, ואפר חטאת, און די אשעס פון די פרה אדומה, ויעבירם, ער זאל זיי דורכפירן בירדן אין ירדן ובספינה אויף א שיף, ולא יעבור בצד זה, ער זאל שטיין אין דער זייט פון טייך, ויזרקם, און ער וועט עס ווארפן לצד אחר אין א צווייטע זייט טייך, דורך דער ברייט פון טייך זאל ער עס נישט אריבער ווארפן. ולא ישיטם על פני המים, ער זאל עס נישט מאכן שווימען אויף וואסער, ולא ירכב על גבי בהמה, דער מענטש זאל נישט רייטן אויף א בהמה, ולא על גבי חברו, נישט אויף זיין חבר, און טראגן מיט זיך די מי חטאת צו די אפר חטאת, אלא אם כן היו רגליו נוגעות בקרקע, אויב די פיס האבן אנגערירט די ערד, דאס הייסט אז ס'איז נישט באויר מעג מען, שטענדיג ווען דאס געפינט זיך נישט בקרקע נאר אין אויר, האבן די חכמים געזאגט טאר מען נישט אזוי פירן די אפר חטאת. אבל מעבירן על גבי הגשר, דורכטראגן די וואסער אויף א בריק מעג ער, ווייל די פיס זיינע רירן דאך אן די בריק, רופט זיך עס אן ווי ס'איז ערד ביז אראפ. ואינו חושש, און ס'הארט אים נישט, אחד הירדן ואחד שאר הנהרות, סיי ביי דעם ירדן סיי ביי אנדערע טייכן איז אזוי דער דין, לכאורה האט געדארפן שטיין א אנדער לשון, אחד הירדן ואחד כל מימות, סיי דער ירדן סיי אלע אנדערע וואסערן, זעט אויס פון דעם א אז די גזירה איז נאר געווען אויף א טייכן נאר, אבער אויף א ים איז נישטא קיין גזירה, און אזוי שטייט טאקע להלכה אז אין ים הגדול מעג מען עס יא דורכפירן. רב חנניה בן עקביא אומר, רב חנניה בן עקביא זאגט, לא אסרו מ'האט נישט גע'אסר'ט אלא בירדן, נאר ביי דעם ירדן, נישט ביי אנדערע טייכן, און מען האט גע'אסר'ט ובספינה אין א שיף, וכמעשה שהיה, אזוי ווי עס האט פאסירט א מעשה. מאי מעשה שהיה, וואס פאר א מעשה איז געווען? דאמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט דערציילט פאר רב, מעשה באדם אחד איז געווען א מעשה מיט א מענטש, שהיה מעביר ער האט דורך געפירט מי חטאת ואפר חטאת בירדן ובספינה מיט א שיף, ונמצא מען האט געפינען כזית מת תחוב בקרקעיתה של ספינה, א כזית פון א מת איז געווען אונטן אין די שיף, און דאס האט מאהיל געווען אויף דעם. האבן די חכמים געזען אז די וועלכע פארנעמען זיך מיט שיפן טוען נישט וואטשן צו די אונטן צו ס'איז דארט נישט דא אמאל קיין טומאה, באותה שעה אמרו דעמאלט האבן די חכמים געמאכט א גזירה לא ישא אדם מי חטאת ואפר חטאת א מענטש זאל נישט טראגן מי חטאת און אפר חטאת ויעבירם ער זאל זיי דורכפירן בירדן בספינה. איבעיא להו האבן די בני ישיבה געפרעגט, סנדל טמא? דאס איז זיכער אז מען טאר נישט טראגן אין איין האנט א סנדל טמא און די אנדערע האנט קודש. סנדל טהור מאי, צי זאגן מיר מען האט גוזר געווען אז סנדל טהור טאר מען אויכעט נישט טראגן? חבית פתוחה טאר מען זיכער נישט, די מעשה די חבית פתוחה דארף מען דאך מורא האבן טאמער ס'וועט אריינפאלן די מדרס. חבית סתומה מאי? צי האט מען אויך געמאכט די גזירה ווען די חבית איז פארמאכט, עבר ונשא מאי ווי דער דין ער האט נישט געפאלגט און ער האט געטראגן צי בדיעבד אויך אפילו עס האט נישט אריינגעקומען די טומאה בין איך מחמיר אז ס'זאל זיין טמא רבי אילא אמר רבי אילא זאגט אם עבר ונשא טמא ווייל די חכמים טוען קנס'ענען רב זירא אמר רב זירא זאגט עבר ונשא ער האט עובר געווען ער האט געטראגן טהור אויב איך ווייס מסכת חגיגה, דף כ"ג עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט כלים. אין דער משנה האט מען געלערנט כלים הנגמרים בטהרה, כלים ווען ס'איז געווארן געענדיגט דער מאכן די כלי איז געווען בטהרה, איך וויל זי ניצן צו קודש דארף איך זי טובל'ען, אבער איך וויל זי ניצן צו תרומה דארף איך זי נישט טובל'ען, וואס איז די טייטש דאס ווארט הנגמרים, ווייל דער דין איז אז כל זמן ס'איז נישט קיין כלי, ווען ס'איז א האלבע פראדוקשען נאך איז עס נישט מקבל טומאה, אפילו עס רירט אן א טומאה אין דער זאך ווערט עס נישט טמא, א טמא וועט אנרירן א האלץ און א שטיין ווערט עס נישט טמא, א גולם ווערט נישט טמא, נאר אויב ס' ווען עס ווערט נגמר בטהרה איז דעמאלט א איז דאך שוין מקבל טומאה, אז מען וויל עס ניצן פאר קודש דארף מען עס טובל'ען, און אז מען וויל עס ניצן לתרומה דארף מען נישט טובל'ען. פרעגט די גמרא, דגמרינהו מאן, ווער איז געווען וואס האט אויסגעארבעט די כלי, געענדיגט, געמאכט די כלי פאר א כלי? אילימא אז דו וועסט זאגן דגמרינהו חבר, אז דאס האט אויסגעארבעט די כלי האט חבר אזעלכע וועלכער איז נזהר אין טומאה טהרה, למה להו טבילה, פארוואס זאל איך עס טובל'ען, דער חבר ווייסט דאך אז ער ארבעט אויס יעצט די כלי אויף קודש, איז ער דאך נזהר אין דער זאך. אלא ווידער דגמרינהו עם הארץ, אויב ווידער די כלי איז געווארן אויסגעארבעט פון עם הארץ, נגמרין בטהרה קרי להו, דו רופסט אן מ'האט גענדיגט די כלי דאס געווען בטהרה, מיר ווייסן אז דער עם הארץ רירט אן אין א כלי ווערט די כלי טמא, דעמאלט וועט גאר אויסקומען דער דין אז אפילו לתרומה וועל איך עס אויך דארפן טובל'ען. ווייל עם הארץ טראכט מיר אפשר איז ער א זב צי אזוי ווייטער. אמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל, האט רבה בר שילא גענטפערט פאר שמואל'ן, לעולם דגמרינהו חבר, מיר דארפן זאגן אז ווער האט עס געענדיגט, טאקע אזעלכע וואס איז נזהר פון טומאה טהרה, און איך דארף אויכעט זאגן וועלכע כוונה האט ער געהאט בשעת ער האט גענדיגט די כלי, אויף וואס האט ער געטראכט מאכט ער די כלי אויף קודש, ווייל אי ה צו ער זאל טראכטן ער מאכט די כלי אויף תרומה, האמיר דאך געלערנט בגדי אוכלי תרומה, דא אבער איז די טהרה אויף טהרת תרומה, אויב עס האנדלט זיך לגבי קודש הייסט עס נישט קיין טהרה. איי, דא אויב אזוי ווידער אויב דער חבר האט דאס געענדיגט, האט ער דאך עס גענדיגט מיט א כוונה אויף קודש, פארוואס זיי זאלן דארפן האבן טובל'ען די כלי? ומשום צינורא דעם הארץ דנפל, כ'האב מורא אז שפייעכץ פון עם הארץ איז אראפגעגאנגען אויף דער כלי, און איז ארויפגעגאנגען אין די, און קען זיין אמאל אז דער עם הארץ איז געווען א זב. און די רוקו של זב איז מטמא. דאס איז זיכער עם הארץ האט נישט אנגערירט די כלי, פארוואס? ווייל ס'איז דאך געווען די גמר, ווייל נישט וואלט דאך עס געווען טמא לתרומה אויכעט, נאר די גמר איז געווען פון וועמען? פון א חבר, נאר כ'האב מורא, אפשר דערלעבן עם הארץ האט גערעדט, ס'האט זיך אראפגעשפייט. פרעגט יעצט די גמרא, אימת, ווען איז אראפגעפאלן די צינורא די שפייעכץ אויף די כלי? אילימא דו וועסט זאגן מקמי דליגמריה, איידער ס'איז געווארן געענדיגט, איידער די כלי איז געווען א כלי, אויב אזוי הא לאו מנא הוא, איז דאך עס נאך נישט געווען קיין כלי, און אויב ס'איז נאך נישט געווען קיין כלי איז דאך עס נישט געווארן טמא. אלא בתר דגמריה, ווען די כלי איז געווארן שוין געמאכט א כלי, און ווער האט עס געמאכט דיע כלי? א חבר, מיזהר זהיר בהו, איז דאך דעמאלט דער חבר זיכער נזהר אז ער זאל זעהן אז ס'זאל נישט אויף דעם ארויף קומען קיין צינורא קיין שפייעכץ פון עם הארץ, פארוואס וואס זאל איך דארפן טובל'ן די כלי? עס רעדט זיך דאך ער האט עס געהיטן האט ער עס געהיטן מיט דעם גאנצן חומר ווי מען היט ביי קודש. ענטפערט די גמרא, לעולם מקמי דגמריה, כ'האב מורא די שפייעכץ פון דעם עם הארץ איז ארויפגעקומען פריער, און איידער מען ענדיגט די כלי האט דער חבר עס געהיטן פריער, איידער די כלי ווערט געענדיגט דארף מען דאך נישט היטן. ודילמא קען זיין בעידנא דגמריה, ווען ער האט געענדיגט די כלי, עדיין לחה היא, איז נאך די שפייעכץ געווען פייכט, דער דין איז אז רוקו של זב איז נאר מטמא דעמאלט ווען ס'איז לח, אבער דעמאלט ווען ס'איז יבש, אויסגעטריקנט, נישט, איז איידער מ'האט געענדיגט די כלי איז ארויפגעקומען רוק, דער חבר האט דעמאלט נישט געוואטשט ווייל ער ווייסט ס'וועט ארויפקומען יעצט שפייעכץ ביז וואנעט די כלי וועט ווערן געענדיגט וועט עס ווערן אויסגעטריקענט און ס'וועט נישט מטמא זיין, אבער אין אמת'ן איז געווען קען זיין אז ס'האט זיך נישט אויסגעטריקענט איז דיע רוק איז מטמא די כלי. און גיין אפווישן די כלי אויב ס'איז דא אויף דעם א רוק, איז שוין בעסער צו טובל'ען ווי ווי ווי די זאך. נאך א זאך, ער וועט גיין און ווען זאל ער אפווישן די כלי? איידער ס'ווערט געענדיגט, און דער חבר טראכט זיך נישט אז ס'איז נאך דא אויף דעם די רוק, ער מיינט אז די רוק איז שוין אויסגעטריקנט. רשי. פרעגט די גמרא, טבילה אין, אין דער משנה האט מען געלערנט אז די כלים הנגמרים בטהרה דארף מען ווען איך וויל זיי נוצן צו קודש דארף איך זיי טובל'ען הערב שמש לא, איך דארף נישט ווארטן ביז ס'וועט זיין הערב שמש נאר נאכדעם ווי איך האב געטובל'ט קען איך שוין נוצן די כלים. איז מתניתין דלא כרבי אליעזר, די משנה איז נישט ווי רבי אליעזר, דתנן, מיר האבן געלערנט שפופרת שפופרת, ס'דא אזעלכע שטעקעלעך וואס אינעווייניג זענען זיי הויל, אדער זיי האבן עפעס אינעווייניג, נאר די אינעווייניגסטע קען איך ארויסנעמען, איז דיע שטעקעלע די שפופרת וואס ווערט א רערל. שחתכה, איך האב דאס אפגעשניטן לחטאת, אז איך זאל דאס ניצן אריינלייגן אין דעם די אשעס פון די פרה אדומה, אזוי איז געווען די סדר אז מען האט געפלעגט איבערפירן די אשעס פון די פרה אדומה פון ארט אויף ארט, האט מען דאך פריער געלערנט אין גמרא אז מען טאר עס נישט איבערפירן מיט א שיף מיט א וואסער. רבי אליעזר אומר, זאגט רבי אליעזר, יטבול מיד אז זאל עס גלייך טובל'ען. איז רשי דא צוויי שטיקלעך רשי וואס יטבול מיד, און איינס איז סותר די אנדערע. פריער זאגט דער רשי יטבול מיד, ווייל אלע זאכן וואס מ'נוצט צו די פרה דארף האבן טבילה, און נישט דער טייטש איז מכח טומאה דארף מען עס טובל'ען, נאר אלע זאכן וואס זענען מקבל טומאה און מען גייט עס נוצן צו דער פרה אדומה דארף עס האבן טבילה. ווייטער איז דא נאך א שטיקל רשי יטבול מיד וואס גייט ארויף אויף דעם, און רשי זאגט פארוואס דארף מען נאכאמאל טובל'ען ווייל ס'איז שוין טמא. רבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט, אזוי ווי איך האב אפגעשניטן די שפופרת, יטמא, זאל ער נעמען דאס מטמא זיין, זאל ער נעמען ווי מען זאגט א שרץ און עס מטמא זיין מיט דעם שרץ, ואחר כך, און נאכדעם ווי ער האט עס מטמא געווען, יטבול, זאל ער טובל'ען. וואס פאר א ווערטער איז דאס? פארוואס זאל ער עס מטמא זיין? נאר מיר האבן דאך שוין געלערנט דעם דין, די צדוקים האבן געזאגט אז וועלכע טהור קען זיך פארנעמען מיט די ענינים פון פרה, דווקא אזעלכער וועלכער האט זיך געטובל'ט און אויך געהאט הערב שמש, אבער אין אמת'ן לערנט מען אראפ פון א פסוק אז לגבי דער פרה איז אפילו דער וועלכער איז א טבול יום, ער האט זיך גע'טובל'ט און ער האט נישט געהאט קיין הערב שמש, מעג אויכעט מאכן, און דעריבער האט מען דאס מטמא געווען און מען האט עס גע'טובל'ט און מען האט עס גלייך אין זעלבן טאג גענוצט, בכדי צו ווייזן אז מען דארף נישט האבן קיין הערב שמש להוציא מלבן של צדוקים. והוינן בה, האבן מיר געפרעגט אויף דעם די קשיא, דחתכה מאן, ווער האט אפגעשניטן די שפופרת? אילימא וועסטו וועלן זאגן דחתכה חבר אזעלכע וואס איז נזהר פון טומאה טהרה האט עס אפגעשניטן למה לי טבילה מען דארף דאך עס נישט טובל'ן עס איז ריין און אויב איך וועל גיין און איך וועל עס טובל'ן איז דאך נישט דא קיין שום היכר לצדוקים ווען ווייסן די צדוקים אז איך נוץ אן פאר הערב שמש אויב די זאך איז טמא און כ'האב עס געטובל'ט, אבער אויב די זאך איז בכלל ריין, וואזשע דארף איך די טבילה? כ'קען גארנישט נישט אויפווייזן די צדוקים. ואלא דחתכה עם הארץ, וועסטו זאגן ס'האט עס אפגעשניטן עם הארץ, בהא לימא רבי יהושע, איבער דעם זאל זאגן רבי יהושע, יטמא, מ'זאל עס מטמא זיין, ויטבול, מ'זאל טובל'ען, אזוי ווי די עם הארץ האט עס אנגערירט, הא טמא וקאי איז דאך שוין געווען טהור, טמא. ואמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל האט ער גענטפערט, לעולם דחתכה חבר, די רערל, די שפופרת, האט אפגעשניטן א חבר, דער וועלכער נזהר איז געווארן מיט טומאה טהרה. איי אויב אזוי יא פארוואס דארף מען דאס טובל'ען? די טובל די טובל'ען וועט דאך גארנישט ניט אויפווייזן אז מען דארף נישט האבן קיין הערב שמש ווייל דאס איז דאך א ריינע זאך, נאר משום צינורא דעם הארץ דנפל, כ'האב מורא ס'איז אויף דעם אראפגעפאלן שפייעכץ פון עם הארץ און די שפייעכץ פון עם הארץ האט דאס מטמא געווען, ווייל אולי אפשר איז ער א זב דער עם הארץ, און רוקו של זב איז מטמא. איז דאך שווער די שאלה אימת, ווען איז דאס אראפגעפאלן? אילימא וועסטו וועלן זאגן מקמי דליחתכה, איידער כ'האב עס איצט געמאכט ס'זאל זיין א כלי, הא לאו מנא היא אז ס'איז דאך איצט נישט געווען קיין כלי, און אויב דאס איז נישט קיין כלי, איז דאך אפילו ס'רירט אן אין דעם א טמא'דיגע זאך, ווערט דאך עס נישט טמא. ואלא בתר דחתכה, וואזשע דארפסטו רעדן ווען בתר דחתכה אז די שפופרת איז שוין געווען א כלי? אויב אזוי יא, מיזהר זהיר בה איז דאך דער מענטש געווארנט.

ווען ס'איז געווארן א כלי, עדיין לחה היא, איז דאס נאך פייכט, און אויב ס'איז נאך פייכט, איז בשעת מעשה ווען די שפייעכץ פון דעם עם הארץ איז אראפגעקומען אויף דער כלי, איז עס נאך נישט געווארן טמא, ווייל דעמאלט איז נאך נישט געווען קיין כלי, אבער נאכער ווען ס'איז געווארן א כלי, איז דאך די רוק פון א זב, כל זמן ס'איז נישט אויסגעטריקנט איז מטמא. דאס איז דער פשט אין דער מחלוקת פון רב לעזער'ן מיט רבי יהושע. יעצט גיי מיר צוריק צו דעם וואס מיר האבן געזאגט אז אונזער משנה איז נישט ווי רב לעזער. וואס האט מען געזאגט ביי אונז אין דער משנה? אז די כלים הנגמרים בטהרה, און איך וויל זיי נוצן לקודש, כ'האב זיי געהיטן אויף קודש, דארפן האבן טבילה, אבער הערב שמש דארפן זיי נישט האבן. בשלמא לרב יהושע, בשלמא לויט רב יהושע, איז זאגן מיר דאך דא אויכעט, וואס האט דא רב יהושע געזאגט, איך נעם איך בין מטמא די שפופרת און איך בין עס טובל, היינו דאיכא היכירא לצדוקים, איז די צדוקים וועלן, איז דא פאר זיי צו דערקענען אז מען נוצט א זאך פאר די פרה אדומה נאך טבילה אן הערב שמש. ווי זעען מיר אז מען דארף מאכן א היכר פאר די צדוקים? דתנן, מיר האבן געלערנט ווייל די צדוקים האבן דאך געזאגט אז דאס וואס שטייט ביי די פרה אדומה טהור מיינט מען דער וואס איז טהור, ער האט געהאט שוין ער האט זיך גע'טובל'ט און אויך האט געהאט הערב שמש, און אין אמת'ן איז דאך נישט אזוי, אין אמת'ן אויב ר'האט זיך נאר גע'טובל'ט פאר הערב שמש קאן ער דאס קאן ער ארבעטן ביי דער פרה אדומה, און דעריבער מטמאין היו את הכהן השורף את הפרה, דעם טאג ווען דער כהן איז געגאנגען פארברענען די פרה אדומה האט מען אים מטמא געווען, און ער האט זיך גע'טובל'ט און ער האט נישט געהאט קיין הערב שמש, להוציא מליבן של צדוקים, ארויסנעמען פון זיי, שהיו אומרים וואס זיי האבן געזאגט, במעורבי שמש היתה נעשית, זיי זאגן אז די פרה אדומה מוז זיין הערב שמש, איז לויט רב יהושע'ן האב איך געזען אז ווער האט עס געמאכט? א טבול יום האט עס געמאכט פאר הערב שמש, אלא לרב לעזער. אבער לויט רב לעזער, רב לעזער זאגט איך בין עס נישט מטמא, נאר פארוואס טו איך עס טובל'ען מכח דעם דין וואס אין כלי הנגמר בטהרה איז דא א דין אז יעדע כלי הנגמר לטהרה לקודש דארף מען עס טבילה, דעריבער דארף מען דא אויכעט טבילה. אי אמרת בשלמא, אויב איך וויל זאגן בעלמא בעינן הערב שמש, אויב איך וויל זאגן אומעדום ווען איך בין ווען איך טובל כלים וואס זענען נגמר בטהרה און איך וויל זיי נוצן צו קודש דארף איך האבן הערב שמש, און דא דארף איך נישט קיין הערב שמש, היינו דאיכא היכרא לצדוקים, זעהן די צדוקים אז דא א דארף מען נישט זיין קיין הערב שמש, יעדע כלי וואס איז נגמר בטהרה דארף יא האבן הערב שמש, נישט ווי אונזער משנה, און דא א דארף מען נישט האבן קיין הערב שמש, זעה איך פון דעם אז די מעשה פרה אדומה דארף מען נישט האבן קיין הערב שמש. אלא אי אמרת אויב איך וועל לערנען בעלמא לא בעינן הערב שמש אומעדום אז די כלים זענען געווארן געענדיגט בטהרה דארף מען אויך נישט האבן קיין הערב שמש? מאי היכרא לצדוקים איכא? וואס זעען די צדוקים אז ביי פרה אדומה מאכט מען נישט קיין הערב שמש? קיינמאל נעם איך נישט קיין הערב שמש, א כלי וואס איז נגמר בטהרה מאך איך קיינמאל ניט. בשלמא איך וועל זאגן רב לעזער קריגט אויף אונזער משנה און רב לעזער האלט כלים הנגמרים בטהרה דארף יא האבן הערב שמש און דא א ביי דער פרה אדומה מאך איך נישט קיין הערב שמש איז דא א היכר פאר די צדוקים אבער אויב כ'וועל זאגן אז רב די רב לעזער האלט אומעדום דארף מען נישט קיין הערב שמש וואס פאר א היכרא לצדוקים איז פארהאנען? רש"י. אמר רב. האט רב געזאגט ניין, אונזער משנה קען יא גיין ווי רב לעזער. רב לעזער האלט אז כלים הנגמרים בטהרה דארפן האבן טבילה לקודש אבער הערב שמש ניט. נאר עשאוהו כטמא שרץ, די חכמים האבן געזאגט אז די שפופרת האט דעם דין ווי ס'איז טמא וואס האט אנגערירט אין א שרץ, וואס הייסט דאס? די חכמים זאגן אז די שפופרת רירט אן אין א אנדער זאך ווערט די אנדערע זאך א שני, וואס זע איך פון דעמאלט אן, א וואספארא טומאה איז דא אויף דעם שפופרת? אז די שפופרת איז א ראשון אז דאס מאכט א שני, און דאס איז דער כלל, שטענדיג ווען די זאך איז א ראשון און מען טוט עס טובל'ען, ווען א מענטש רירט אן אין א שרץ, וואס ווערט דער מענטש? א ראשון, און אויב ער איז זיך טובל דארף ער האבן הערב שמש, און דא א דארף מען נישט האבן קיין הערב שמש, וועט מען דאך פון דעם דערקענען, און נישט ווי די צדוקים זאגן, אז וועט מען שוין זען אז די פרה אדומה קען מען מאכן מיט טבילה אן הערב שמש. פרעגט די גמרא, אלא מעתה, לויט דיר נאך, לא תטמא אדם, אז א מענטש רירט אן אין די שפופרת זאל דער מענטש נישט ווערן טמא, מיר האבן א כלל א מענטש ווערט נאר טמא אויב ער רירט אן אין א אב הטומאה, אז א מענטש רירט אן אין א שרץ ווערט דער מענטש טמא ער האט אנגערירט אין דעם אב, ווי עט זיין אז דער מענטש האט אנגערירט אין א זאך וואס דיע זאך האט אנגערירט אין א שרץ, איז דיע זאך וואס האט אנגערירט אין שרץ וואס איז דיע זאך? א ראשון, און דער מענטש רירט אין דעם אהן, ווערט ער נישט טמא, ווייל א מענטש קען נאר ווערן טמא פון א אב, און אז דו זאגסט אַז די שפופרת האָט דעם דין, ווי וואָס? ווי עס האָט אָנגערירט אין אַ שרץ, איז דאָך די שפופרת וואָס? אַ ראשון, דאַרף דאָך דער מענטש נישט ווערן טמא. אלמה תניא, פאַר וואָס האָבן מיר געלערנט אין אַ ברייתא, חותכה, דער מענטש וועלכער האָט געמאַכט די שפופרת פאַר אַ כלי, ומטבילה, אדער דער מענטש וואס ער נעמט די שפופרת און ער טוט עס טובל'ען, טעון טבילה, דארף דער מענטש זיך טובל'ען, פארוואס דארף ער זיך טובל'ען? איז דאך פון דעם א סימן אז די שפופרת האט נישט קיין דין פון א ראשון, נאר עס האט דעם דין פון א אב, וואזשע זאגסטו אז מ'האט געמאכט די שפופרת ווי טמא שרץ? ואלא עשאוה כטמא מת זאגט די גמרא אז די שפופרת האט נישט דעם דין ווי א ראשון נאר ס'האט דעם דין ווי טמא מת, דער דין איז אז דער מת איז אבי אבות און דער מענטש וואס רירט אהן איז א אב, ווייל אזוי שטייט דאך בפירוש אין דער תורה אז א מענטש רירט אהן אין דעם טמא מת. ווערט ער א ראשון. טמא מת, ס'איז דא דריי, דער מת איז אבי אבות, טמא מת איז די טייטש דער וועלכע האט אנגערירט אין מת, ער ווערט אב. אויב אזוי איז דאך שוין גוט, פארוואס דער מענטש וועלכער שניידט עס אפ ווערט טמא? ווייל די שפופרת אליין האט דעם דין פון א אב הטומאה. און וועלכן אב הטומאה? מת. ווי ס'איז טמא געווארן. קאן דאך נישט זאגן אז דאס איז א שרץ, פרעגט די גמרא. אי הכי, אז דו זאגסט די שפופרת האט מען געמאכט דעם דין ווי עס האט אנגערירט אין א מת, תיבעי הזאת שלישי שביעי, דער דין איז, א זאך רירט אן אין א מת, דארף מען שפריצן דעם דריטן טאג ס'איז געווארן טמא און דעם זיבעטן. אלמה תניא, פארוואס האט מען געלערנט חותכה, דער וואס שניידט עס אפ, ומטבילה, דער וואס איז עס טובל, ווערט דער מענטש טמא, טעון טבילה, ער דארף זיך טובל'ען, שטייט נישט דארטן אז ער דארף מען זאל אויף אים שפריצן פון די אפר מי חטאת שלישי שביעי, טבילה אין, טבילה דארף ער האבן, הזוה שלישי און שביעי לא, אבער אויף אים שפריצן דארף מען נישט, דו קאנסט דאך נישט זאגן. אז ס'איז א טמא מת. אלא זאגט די גמרא אזוי, עשאוה, מ'האט געמאכט די שפופרת כטמא מת, ווי ס'וואלט אנגערירט אין א מת, און בשביעי שלו, און עס האלט שוין יעצט דעם זיבעטן טאג, מ'האט שוין געשפריצט דעם דריטן און דעם זיבעטן, אזוי איז דער דין, אויב מ'האט שוין געשפריצט אויף דעם טמא מת דעם דריטן, טאג און דעם זיבעטן טאג, און ער האט זיך נאך נישט גע'טובל'ט, אז איינער רירט צו אים אן, ווערט ער טמא. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו זאגן אזא מין זאך, די שפופרת האט קיינמאל נישט אנגערירט אין קיין מת, זאג איך, ס'האט א דין וואס האט אנגערירט אין א מת, און ס'האט שוין געהאט אויף זיך שלישי שביעי. והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מעולם לא חידשו דבר בפרה, כאטש די חכמים האבן דאך געמאכט אסאך מעלות ביי די פרה אדומה, מיר האבן דאך געלערנט גלייך דא אין דער ערשטער משנה אז ביי פרה אדומה איז דא מער מעלות ווי ביי קרבנות, ביי קרבנות גייט עס ביז רביעי, און ביי חטאת גייט עס ביז חמישי, פארוואס טאקע האט מען אזוי מער מחמיר געווען ביי די פרה אדומה, איז דא אויף דעם א איינפאכע טעם, ווייל מען האט דאך מיקל געווען, מען האט דאך גענומען דירעקט פארברענט, דער כהן וואס פארברענט די פרה אדומה האט מען אים געמאכט טמא, קענען דאך מענטשן מיינען. אז ביי די פרה אדומה גייט נישט אן די דינים פון טומאה טהרה, און דאס האבן מיר זיך געמוזט אים מטמא זיין להוציא מליבם של צדוקים, איז מען געגאנגען באווארענען פון צווייטן זייט, ווייל מענטשן קענען אין דעם מזלזל זיין, און מ'האט געגעבן צו דעם אסאך מעלות, איז כאטש מ'האט געגעבן אסאך מעלות, האט מען נישט מחדש געווען צו מאכן אזא גזירה, אזא זאך וואס מ'טרעפט אין ערגעץ נישט. און אויב דו גייסט דא זאגן אז די כלים הנגמרין בטהרה האבן דעם דין ווי טמא מת, איז דאך דאס א גרויסע חידוש, און מיר זאגן דאך אז מעולם לא חידשו דבר בפרה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, מ'מיינט אזוי. שלא יאמרו קורדום מטמא מושב, מ'האט נישט געגעבן א טומאה אויף א כלי, וואס דיע כלי קען קיינמאל נישט באקומען דיע טומאה, מיר וועלן מקדים זיין, דער דין איז א זב איז מטמא משכב און מושב, וואס איז דער טייטש דאס ווארט משכב? משכב איז דער טייטש אויף וואס ער ליגט. און נישט די טייטש אז ער איז מטמא דעם משכב ווייל ער האט אים אנגערירט א שטיין איז דאך זיכער נישט מקבל טומאה, ווייסן דאך אלע א שטיין איז נישט מקבל טומאה אפילו ווען ס'איז א כלי, איז דא א דין לגבי משכב אז ס'איז געליגן הונדערט ליילעכער איין אויף די אנדערע און אויף די הונדערט ליילעכער איז געווען א שטיין און דער זב איז געליגן אויף דעם שטיין איז די אלע ליילעכער אונטן ווערן טמא. איז נישט די טייטש אז די ליילעכער באקומען א דין פון א ראשון נאר זיי באקומען א דין זיי ווערן א אב הטומאה ס'שאפט זיך מיר א גרויסע חילוק אויב דא זיי ווערן א אב הטומאה אז א מענטש וועט אין זיי אנרירן ווערט ער טמא אדער אויב זאל האבן דעם למשל ווען דער זב רירט אן אין א זאך ער רירט אן אין א ליילעך ער ליגט נישט אויף דעם ליילעך ווערט דאס וואס מ'האט אנגערירט וואס? א ראשון. און א מענטש וועט שפעטער אנרירן די ליילעך, וועט ער נישט ווערן טמא. אבער אויב עס באקומט דעם דין משכב, ווערט דאס אליין א אב הטומאה, און ס'איז מטמא דעם מענטש. איז אלע ליילעך, אלע ליילעך, אבער איז דאך געליגן אויף אלע, כ'האב דאך מקדים געווען, ווייל דא גייט דאך נישט צו די טומאה מכח נגיעה, איז אויף דעם געליגן. איז אזוי, נאר ס'איז אבער דא א דין אזוי אז ווי וועט גיין דער זב וועט זיך אוועק לייגן אויף א טיש, וועט די טיש נישט ווערן טמא במשכב, אויב לו יצוייר האט אים נישט אנגערירט, ער איז נאר געליגן אויף דעם, וועט בכלל נישט זיין אויף דעם קיין טומאה, וועלכע זאך ווערט טמא מושב און משכב? דווקא אויב ס'איז א זאך וואס איז א סדר מ'זאל אויף דעם ארויף. ליגן, זיצן, ארויפטרעטן אויף דעם א קארפעט איז אויך דא טומאת מדרס אפילו ער ווי מען זאגט עס ער רירט נישט אן דעם קארפעט נאר מדרס ער האט אויף דעם ארויפגעטראטן וועט אויסקומען פרעג איך אייך א האק א האק קען אויף דעם זיין א טומאת מדרס, ס'איז דער סדר מען זאל טרעטן אויף א האק, און דאס זאגן מיר, גיין מאכן אזיין טומאה וואס איז נישט דא, וואס ביי דער כלי קען נישט זיין קיין טומאה, זאגן אז די האק זאל האבן א דין א אב הטומאה מכח מדרס, דאס האט מען נישט געמאכט, דאס איז א חידוש, און די טומאה האט מען נישט געמאכט, אבער אזיין כלי וואס די כלי קען זיין טמא מת, דאס האט מען געמאכט, די שפופרת. קען אמאל זיין א טמא מת? יא, די שפופרת קען דאך טמא ווערן א מת, דאס הייסט נישט קיין חידוש. א חידוש וועט הייסן אז די האק וואס איז נישט באשטימט אויף צו זיצן צו דעם, און עס קען נישט קיינמאל ווערן א אב הטומאה אלס מושב, און איך זאל גיין זאגן אז דאס ווערט די טומאה, דאס איז א חידוש, אבער דאס איז נישט קיין חידוש. כדתניא, ווי האבן מיר געלערנט אז א האק קען נישט זיין טומאת מושב? האמער געלערנט, שטייט אין פסוק והיושב על הכלי, ער זיצט אויף א כלי, ווערט די כלי אב הטומאה. יכול קען איך מיינען, כפה, ער האט איבערגעלייגט סאה, סאה איז אזיין מאס, ס'האט א בית קיבול, מען טוט אין דעם אנשיטן תבואה, מען מעסט אז מען טוט עס איבערלייגן, איז קען מען דאך זיצן אויף דעם באדעם, ער האט איבערגעלייגט וישב עליה ער האט זיך אוועקגעזעצט.

וישב עליה, קען איך מיינען יהא טמא זאל זיין טמא, תלמוד לומר שטייט אין פסוק והיושב על הכלי אשר ישב עליו, שטייט נישט אשר ישב וואס ער איז געזיצן, נאר אשר ישב עליו, ישב עליו איז די טייטש וואס ער וועט זיצן, וואס דער סדר איז מ'זאל אויף דעם זיצן יטמא, ווערט טמא. אַ וואָס דעם דין פון מושב, מי שמיוחד לישיבה, דאָס וואָס איז געוואָרן באַשטימט מיט אַ סדר מען זאָל אויף דעם זיצן, יצא זה שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו, אַ סאה איז נישט געמאַכט אויף זיצן, זיי אַזוי גוט שטעל זיך אויף מען דאַרף האָבן דעם סאה צו מעסטן, אויף דעם אָ גיט מען נישט די טומאת מושב, און אויב איך זאָל גיין זאָגן אַז ס'זאָל זיין אַ טומאת מושב ביי אַ זאַך וואָס איז נישט אַ סדר, דאָס וואָלט געווען אַ חידוש. אזיין זאך האט מען נישט געמאכט בפרה, אבער אזיין זאך וואס א טומאת מת וואס עס קען זיין ביי די שפופרת, דאס איז נישט קיין חידוש, דאס האט מען יא געמאכט. רש"י. אין דער משנה האמער געלערנט דאך עלף מעלות. וואס קודש איז הארבער פון תרומה, ביז יעצט זענען מיר אדורך געגאנגען זעקס, דיע זעקס האט דאך די גמרא געזאגט פריער זענען בין לקודש בין לחולין שנעשו על טהרת הקודש, חולין שנעשו על טהרת הקודש איז די טייטש אזוי, ס'דא אזעלכע אידן וואס זיי ווייסן זיי וועלן דארפן עסן קרבנות, ער וועט ארויף גיין ירושלים, ער העט עסן שלמים, וויל ער אז זיין בני בית זאלן וויסן זיך וויאזוי מען זאל זיך פירן בטהרה, און ממילא די חולין וואס ער האט עסט ער אויך בטהרה, אזוי זאגט רש י פריער י ט עמוד ב', סוף עמוד ב', אז זאגט דאך דער רש י אדם הרגיל לאכול קדשים, א מענטש וואס איז געוואוינט צו עסן קדש און מקבל עליו נעמט אויף זיך לאכול חולין בטהרת הקודש, פארוואס נעמט ער דאס? כדי שיהו בני ביתו זהירין ובקיאין בטהרת הקודש. איז דיע מעלות וואס מיר האבן געלערנט ביז אהער דיע זעקס איז סיי פאר קודש סיי חולין שנעשו על טהרת הקודש, דאס וואס מען גייט ווייטער לערנען דאס איז נאר ביי קודש נישט ביי חולין שנעשו על טהרת הקודש. וואס איז די זיבעטע מעלה? הכלי מצרף, די כלי טוט צוזאמעננעמען מה שבתוכו, וואס איז דא אין דער כלי, לקודש אבל לא לתרומה. ביי קודש, אז די טומאה רירט אן א זאך, איז נישט גלייך ס'האט אנגערירט דיע זאך, נאר ס'האט אלע זאכן אנגערירט, פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואנעט ווייס איך דאס? אמר רב חנין דאמר קרא שטייט אין פסוק כף אחת איין לעפל עשרה זהב וואס עס וועגט צען שקלי זהב מלאה קטורת איז דער אחת איז מיר איבריק עס האט געדארפן שטיין כף ווייס איך איינס הכתוב עשאו לכל מה שבכף אחת דער פסוק מאכט אלעס וואס געפינט זיך אין דעם כף ווי עס וואלט געווען איין זאך און דער פסוק רעדט זיך דאך ביי קודש מתיב רב כהנא. האט רב כהנא געפרעגט א קשיא. הוסיף רבי עקיבא. פריער שטייט אז אויב ס'געליגן אשעס פון די פרה אדומה און א טבול יום האט אנגערירט א טייל פון דעם, האט ער אלעס געפסל'ט, אזוי שטייט פריער א דין, נאכער שטייט רבי עקיבא האט מוסיף געווען, הסולת, די מעל וואס איך דארף האבן פאר דעם קרבן, ווען איך ברענג א מנחה דארף איך דאך האבן מעל, והקטורת, ס'איז דאך דא א דין אז יעדן טאג איז פרס בשחרית און פרס בין הערבים אויף די מזבח הזהב איז מען מקטיר קטורת, ולבונה, ווען מען ברענגט א קרבן מנחה דארף מען אויך ברענגען א קומץ אזויפיל וואס גייט אריין אין הויפן לבונה, לבונה איז אזיין סארט זאך, אזיין סארט ווי מען רופט זיך עס אן אזעלכע ספייסעס וואס וואקסן, והגחלים, קוילן, איך דאר איך נעם דאך יעדן טאג קוילן פון די מזבח החיצון. און איך טראָג דאָס צו דעם מזבח הזהב, און איך דאַרף אויף דעם מקטיר זיין קטורת, איז ביי דיע זאַכן אויכעט האָט רבי עקיבא מוסיף געווען, שאם נגע טבול יום במקצתו, אויב אַ טבול יום האָט אָנגערירט אין אַ מקצת פון דעם, פסל את כולו, האָט ער גע'פסל'ט די גאַנצע זאַך. אזוי שטייט דא, והא מדרבנן היא, דאס וואס מיר זאגן רבי עקיבא זאגט פסל את כולו, דאס איז דאך מדרבנן, פון וואנען ווייס איך אז דאס איז מדרבנן, ממאי, פון וואנען ווייס איך ס'איז דרבנן, מדקתני רישא, אין די רישא שטייט.

וועלכעס איז הארבער, ריכטיג מיט מכח דרבנן איז מען מחמיר בחטאת, אבער דער דין אז א כף מצרף א כלי מצרף מה שבתוכו, אין וועל ווי שטייט עס ביי וועלכע זאך? שטייט דאך ביי קדשי מזבח, א זאך וואס מ'איז עס מקדיש למזבח, א זאך וואס אין דער זאך איז מען מועל, אבער אפר פרה. קען איך דאך נישט אפלערנען פון דעם פסוק, זע איך דאך פון דעם אז דער דין פון צירוף איז דרבנן, ווייל אויב איך זאל זאגן דער דין פון וואס כלי מצרף מה שבתוכו, לערן איך אפ פון דעם פסוק פון דעם כף אחת, דארף דאך דער דין נאר אויסקומען אזעלכע זאכן וואס עס זענען קדשי מזבח, אבער ביי אפר פרה. דארף נישט אנגיין דער דין, און עס שטייט ווייטער הוסיף רבי עקיבא אז ס'האט דעם זעלבן דין ווי אפר פרה, אז סולת מיט קטורת און לבונה האט דעם זעלבן דין, איז דאך מיט דעם שוין א ראיה אז וואס פאר א דין טומאה באקומט איז דאך דין צירוף נאר דרבנן, וואזשע זאגסטו פריער אז דער דין טומאה וואס די כלי איז מצרף לקודש איז. מדין תורה, איך זע דאך אז די טומאה נישט אפי' מיט דעם, והא ראיה ביי תרומה איז די כלי מצרף ניין, טייטש איך דאך אז דאס וואס שטייט כף אחת גייט נאר ארויף אויף קדשי מזבח און אויף תרומה נישט, איז דארף דאך די זעלבע זאך אויף אפר פרה אויך נישט ארויף גיין, איז דא אז זעהען מיר אז ביי אפר פרה גייט אויך אן דער דין צירוף, זעה איך דאך אז דער דין צירוף איז נישט מדין תורה נאר ס'איז מדרבנן. אמר ריש לקיש משום בר קפרא, ס'איז נישט קיין קשיא, ס'איז דא א דין צירוף מדין תורה, און ס'איז דא א דין צירוף מדרבנן. ווען איז דער צירוף מדין תורה און ווען איז מדרבנן? לא נצרכא, דער דין צירוף וואס איז מדרבנן איז לשירי מנחה, דאס וואס בלייבט איבער פון א מנחה, וואס איז דאס? ווען א איד ברענגט א קרבן מנחה ברענגט ער מעל מיט אויל, און ס'דא א דין מען דארף דאס אויסמישן אין א כלי, אין א כלי שרת, די כלי שרת איז דאס מקדש, די מנחה דארף האבן א כלי שרת, נאכדעם נעמט דער כהן אראפ א קומץ און ער איז מקטר דאס אויף די מזבח, דאס וואס בלייבט איבער דאס עסן די כהנים, ס'איז קודש קדשים. איז אזוי, די שריים דארף מען עפעס האבן א כלי, א כלי וואלט איך נאר געדארפן האבן ווען ווען איך בין געגאנגען אראפנעמען דעם קומץ, זאגן מיר אז אז שירי מנחה האט זיך געפונען אין א כלי, זי דארף נישט זיין אין א כלי, און ס'האט אנגערירט א טמא אין איין שטיקל, ווער איז א כלי מצרף מה שבתוכו איז נאר מדרבנן, דאס הייסט אזוי, דאורייתא מדין תורה צריך לכלי, הכלי מצרף, למשל קטורת אין דעם כף, איך לערן דאך אפ פון דעם פסוק כף אחת. עשרה זהב מלאה קטורת, האט דאך די קטורת געדארפן קומען אין דעם כף, איז דאך דאס געווען צריך לכלי, אויב עס געפינט זיך אין א כלי א קודש און די עס דארף ליגן אין כלי, דעמאלט איז מדין תורה די כלי עס מצרף, שאין צריך לכלי, למשל דא אויך די שריים פון די מנחה דארף נישט האבן קיין כלי. אין כלי מצרפו איז די כלי נישט מצרף, ואתו רבנן זענען די רבנן געקומען וגזרו מ'האט גוזר געווען דאף על גב דאין צריך לכלי איז כלי מצרפו. האסטו דאך נישט קיין שום קשיא. פון דעם כף אחת לערן איך אפ אז כלי מצרף מה שבתוכו מדין תורה, וועלכעס איז עס מצרף ווי קטורת ווען איך דארף עס האבן צו די כלי, נאר די חכמים האבן געזאגט שירי מנחה אפילו מען דארף נישט צו די כלי איז אויכעט כלי מצרף מה שבתוכו. פרעגט די גמרא, תינח סולת, דאס קענסטו מיר פארענטפערן וואס עס שטייט סולת? ס'איז דאך דא א מנחה וואס די מנחה רופט זיך אן מנחת סולת, ביי אנדערע מנחות קען עס נישט זיין. די מנחת מאפה תנור טוט מען עס פריער אפבאקן, און אפילו נאך דעם באקן דארף עס נאך האבן א כלי, ווייל דעם קומץ נעם איך דאך אראפ נאך דעם באקן. אבער סולת נעם איך אראפ, דעם קומץ נעם איך אראפ פארן באקן, נאכדעם הייסט ער עס מנחת סולת, אז דער קומץ ווערט אראפגענומען ווען ס'איז נאך סולת. זאגן מיר אז ס'בלייבט איבער די שיריים, און די שיריים איז נישט צריך. לכלי, און אויב ס'איז נישט צריך לכלי, האב איך דאך נישט קיין פסוק אז די כלי זאל עס מצרף זיין לגבי דין טומאה, זאג איך אז ס'איז א דין דרבנן. אבער קטורת, דארטן ווערט דערמאנט פיר זאכן, הסולת והקטורת והלבונה. קטורת זעט אויס יעדן טאג און די דארף האבן א כלי, און אויב ווידער עס דארף האבן א כלי, איז דאך שוין דער צירוף מכח דעם פסוק כף אחת שוין מדין תורה. די זעלבע זאך איז לבונה, די לבונה וואס איך ברענג אריין צו א מנחה, איז די לבונה טו איך אויך אריינלייגן אין די כלי שרת, מאי איכא למימר, וואס וועסטו מיר ענטפערן דארטן זע איך דאך אז אפילו אזא זאך וואס די זאך דארף האבן לכלי איז הוסיף ר' עקיבא, ר' עקיבא האט עס מוסיף געווען, ווייזט דאך אויס אז די טומאה וואס איך זאג די כלי מצרף מה שבתוכו איז דרבנן, און דו האסט דאך פריער געזאגט אז אויב צריך לכלי איז די טומאה מדין תורה. גייט יעצט די גמרא זאגן אן אנדער תירוץ, נאר איך ווייס נישט פארוואס עס שטייט נישט קיין אלא, ווייל די גמרא האט דאך חרטה אינגאנצן. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, ס'דא צווייערליי צירוף. ס'דא צווייערליי כלים, ס'דא א כלי וואס די כלי האט א תוך, דאס הייסט ארום איז פארהאנען א זוים, און ס'איז דא א כלי, דער טיש הייסט אויך א כלי, אבער דער טיש איז א פלאכע זאך, גיי איך יעצט מחלק זיין אזוי, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, דאס וואס איך האב מוסיף געווען און איך זאג דעם דין צירוף מדרבנן, כגון שצברן איך האב דאס צוזאמען גענומען על גבי קרטבלא, קרטבלא ווערט אנגערופן א שטיק לעדער, אויסגעארבעטע פעל ווי א הארטע שטיק לעדער, ווי מען מאכט פון דעם זוילן, דאורייתא מדין תורה יש לו תוך מצרף, פון דעם פסוק כף אחת לערן איך דאך אפ כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, אז די כלי איז מצרף אלעס וואס איז אינעווייניג איז איין זאך, א לעפל האט דאך א תוך, לערן איך נאר דא אפ די זאך אין לו תוך. אז ס'איז א פלאכע זאך ווי א קרטבלא ווי א טיש, אינו מצרף איז נישט מצרף, ואתו רבנן זענען געקומען די רבנן ותיקנו זיי מתקן געווען דאף על גב דאין לו תוך אפילו די זאך האט נישט קיין תוך מצרף דאס איז א דין דרבנן און דאס איז די טייטש הוסיף רבי עקיבא הסולת והקטורת והלבונה והגחלים אז זיי ליגן אויף א קרטבלא אויף א כלי וואס האט נישט קיין תוך איז מדרבנן דא א דין צירוף פון וואנען פארוואס האט ער עס מוסיף געווען אזוי ווי איך זע די אפר פרה די אפר פרה איז דא א דין צירוף דאס קען איך זיך דאך נישט אפלערנען פון דעם כף אחת פארוואס? ווייל כף אחת רעדט זיך דאך ביי קדשי מזבח, און איך זע דאך תרומה לערן איך נישט אפ, איז די זעלבע זאך פרה אדומה לערן איך אויך נישט אפ, הייסט עס אז ס'עקזיסטירט א דין צירוף דרבנן, איז די זעלבע זאך עקזיסטירט א דין צירוף דרבנן אויף א קרטבלא. זאגט די גמרא, ופליגא דרב חנן, רב חנן האט דאך פריער געזאגט אז כלי מצרף מה שבתוכו לקודש איז א דין תורה, איך לערן עס אפ אין דעם כף אחת וואס דער אחת איז איבריג, עס האט געדארפט שטיין כף, איז א סימן אלעס אין כף איז איין זאך, קריגט ער אדרבי חייא בר אבא אויף רבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן. מעדותו של רבי עקיבא נשנית משנה זו, פארוואס שטייט ביי אונז אין דער משנה הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה, דאס איז דאס לערן איך אפ פון רבי עקיבא'ס דין, און רבי עקיבא'ס דין איז דאך זיכער א דרבנן'דיגער דין, קומט דאך אויס אז דער גאנצער צירוף איז נאר דרבנן, אבער לויט רב חנן איז דאך דער דין צירוף. מדין תורה ווייל ער לערנט עס אפ פון דעם כף. זאגט רש"י.